אזוי ווי היינט ביינאכט גייט זיין די ערשטע נאכט פון חנוכה, און מען וועט ווייטער לערנען די הלכות פון חנוכה. זאגט די הייליגע מחבר סימן תרע"א סדר הדלקת נר חנוכה, די סדר וואס מען צינדט אן נר חנוכה, מקום הנחתו, און די פלאץ ווי מען לייגט די נר חנוכה, ובו ח' סעיפים אין דעם איז דא אכט סעיפים, סעיף א', צריך ליזהר מאוד בהדלקת נרות חנוכה, מען דארף זיין זייער געווארנט אז מען זאל אנצינדען לעכט, די נרות חנוכה, די חנוכה לעכט. ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה, אפילו א ארעמאן וואס ווערט געשפייזט פון צדקה, דאס הייסט צו זאגן אז ער האט נישט קיין אייגן געלט, נאר צדקה האלט אים אויס, שואל, דארף בארגן, או מוכר כסותו, אדער דארף ער פארקויפן זיין קלייד, ולוקח שמן להדליק, כדי ער זאל קענען נעמען אויל און אנצינדן די נרות חנוכה. משנה ברורה זאגט אז ער דארף זיך אויך פארדינגען. כדי ער זאל קענען האבן נרות חנוכה, כדי ער זאל קענען אנצינדן חנוכה לעכט. זאגט די הייליגע מחבר סעיף ב', כמה נרות מדליק, וויפיל לעכט טוט מען אנצינדן חנוכה? בלילה ראשון מדליק אחד, די ערשטע נאכט צינדט ער אן איין לעכט, מכאן ואילך מוסיף והולך, פון דעמאלטס און ווייטער טוט ער צולייגן נאך איין לעכט, דאס הייסט זאגן די צווייטע נאכט צינדט ער אן צוויי לעכט, די דריטע נאכט דריי לעכט, און אזוי אזוי ווייטער. מוסיף והולך אחד בכל לילה, ער טוט צולייגן איינס יעדע נאכט, עד שבליל אחרון יהיו שמונה, ביז די לעצטע נאכט איז דא אכט לעכט. ואפילו אם רבים בני הבית, און אפילו האט אסאך מענטשן דא אסאך מענטשן אין די הויזגעזינד, לא ידליקו יותר זאל מען נישט אנצינדן מער, נאר איינער צינדט אן און שוין. הגה זאגט די הייליגע רמ"א ויש אומרים ס'איז אבער דא וואס זאגן, דכל אחד מבני הבית ידליק אז יעדער איינער פון די הויזגעזינד זאל אנצינדן, יעדער איינער וואס וואוינט אין די הויז זאל אנצינדן וכן המנהג פשוט און אזוי איז די מנהג אז יעדער איינער צינדט אן לעכט. זאגט די רמ"א ויזהרו ליתן כל אחד ואחד נרותיו במקום מיוחד מ'זאל אכטונג געבן אז יעדער זאל לייגן זיין לעכט אויף א באזונדערע פלאץ, כדי שיהא היכר כמה נרות מדליקין כדי מען זאל זעהן וויפיל לעכט מען צינדט אן, ווייל אויב יעדע איינער לייגט די לעכט צוזאמען קומט אויס זעהט מען נישט, אז לאמיר זאגן ס'איז די ערשטע נאכט זעהט מען נישט אז ס'איז די ערשטע נאכט ווייל ס'דא אסאך לעכט צוזאמען, אדער ס'איז די צווייטע נאכט זעהט מען נישט אז ס'איז די צווייטע נאכט זעהט אויס ווי זעקס לעכט אויב דריי מענטשן צינדען צוזאמען, ממילא זאל יעדער איינער אנצינדן אויף א באזונדערע פלאץ. דער הייליגער באשעפער זאל העלפן יעדער איינער פון ענק זאלן האבן א לעכטיגע פרייליכע חנוכה, און מען זאל שוין אלע זוכה זיין צום גאולה שלימה במהרה בימינו אמן, מען וועט נעקסטע וואך ווייטער לערנען.